אזוי ווי ס'קומט שוין באלד חנוכה, העמער אנפאנגען צו לערנען די הלכות פון חנוכה. סימן תר ע, דברים האסורים והמותרים בחנוכה, די זאכן וואס מ'מעג נישט און וואס מ'מעג יא טון אין חנוכה, ובו ג' סעיפים אין דעם איז דא דריי סעיפים, סעיף א', בכ ה בכסלו, כ ה כסלו, די פינף און צוואנציגסטע טאג אין כסלו, מתחילים שמונת ימי חנוכה, פאנגט זיך אן די אכט טעג פון חנוכה, ואסורים בהספד ותענית, און מען מעג נישט מספיד זיין אין די טעג די אכט טעג פון חנוכה, און מען מעג נישט פאסטן. אבל מותרים בעשיית מלאכה אבער מען מעג טון א מלאכה אין די אכט טעג, ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה, און די פרויען פירן זיך נישט צו טון קיין מלאכה בעוד שהנרות דולקות ווי לאנג די לעכט ברענען, דאס הייסט צו זאגן פאר א האלבע שעה, ויש מי שאומר שאין להקל להם, און ס'דא ווער ס'זאגט אז מ'זאל נישט מיקל זיין אז די פרויען וואס פירן זיך נישט צו טון קיין מלאכה אין די האלבע שעה וואס מ'צינדט אן די לעכט זאל מען נישט מיקל זיין פאר זיי, און די פרי מגדים זאגט בלייבט אז נאך א האלבע שעה איז איז איז מעג מען זיכער טון א מלאכה, אין די האלבע שעה איז דער וואס פירט זיך, אין די האלבע שעה נישט צו טון קיין מלאכה פירט זיך. און קען איז לויט די מנהג אבער נאך א האלבע שעה מעג מען שוין זיכער. און די מגן אברהם זאגט אז די יונגלעך פירן זיך די יונגלעך די בחורים אז מען גייט נאך געלט חנוכה גייט מען נאך געלט. זאגט די הייליגע מחבר סעיף ב' ריבוי הסעודות שמרבין בהם די סעודות וואס מען מאכט חנוכה, הם סעודות הרשות איז א סעודת הרשות נישט קיין סעודת מצוה, ס'איז סעודת הרשות שלא קבעום למשתה ושמחה ווייל די חזל האבן נישט קובע געווען חנוכה אז מען זאל עסן און טרינקען, זיך פרייען און צו טרינקען. הגה זאגט די הייליגע רמא.

ונוהגים לומר זאגט די רמ א מ'פירט זיך צו זאגן שירות ותשבחות בסעודות שמרבים בהם, מ'פירט זיך צו זאגן שירות ותשבחות אין די אין די סעודה וואס מ'איז מרבה די סעודות וואס מ'מאכט חנוכה ואז הוי סעודת מצוה און דורכדעם וואס מ'זאגט שירות ותשבחות ווערט עס א סעודת מצוה. און די מגן אברהם זאגט אז ווען איינער מאכט חתונה זיין טאכט איינעם וואס מאכט חתונה א בת תלמיד חכם צו אן עם הארץ איז אויך אויב מען זאגט שירות איז ווערט עס א סעודת מצוה. און די טורי זהב מגן אברהם ברענגען אראפ פון די מהרשל אז ס'א מצוה זיך צו פרייען און ס'א און די ברענגט אראפ די מגן אברהם ברענגט אראפ פון מדרש אז אז אז שקבעו מ'האט דאס מ'האט דאס יא באשטימט משתה ושמחה און אזוי פסק'נט די מהרשל און די בח. זאגט די הייליגע רמ א ווייטער, יש אומרים ס'דא וואס זאגן שיש לאכול גבינה בחנוכה אז מ'זאל עסן קעז אין חנוכה, לפי שהנס נעשה בחלב שהאכילה יהודית את האויב, ווייל די נס איז געשען געווארן מיט מילך דורך דעם וואס יהודית האט די יהודית האט געגעבן צו עסן פאר די פיינט די מילך, איז וועגן דעם איז דא וואס פירן זיך צו עסן קעז. זאגט די הייליגע מחבר סעיף ג' אין מספידין בהם אלא לחכם בפניו, מען טוט נישט מספיד זיין חנוכה נאר פאר א תלמיד חכם און נאר ווען ס'איז אין פראנט פון אים. הגה זאגט די הייליגע רמ א ואין מתענין יום שמת בו אב ואם, און געווענטליך איז דא א הלכה אז די יארצייט פון די טאטע און די מאמע טוט מען פאסטן, זאגט די רמ א, אבער ווען ס'געפאלט אין חנוכה טוט מען נישט פאסטן די יארצייט פון די טאטע און מאמע. ותענית חלום בחנוכה זאגט די רמ א, עיין לעיל סימן תקס ח ולענין צידוק הדין עיין לעיל בהלכות ראש חודש סימן ת כ בהגה ועיין לקמן סימן תרפ ג.
מיט דעם וועלן מיר ענדיגן די וואכעדיגע שיעור, נעקסטע וואך וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין אין די הלכות וואס מען האט צו טון, דער באשעפער זאל העלפן יעדער זאל קענען אויספירן למעשה וואס מען האט צו טון, מען זאל קענען דינען דעם באשעפער ווי ס'דארף צו זיין, און מיר זאלן שוין אלע זוכה זיין צום גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.